דערציילט די גמרא א מעשה, א דין תורה פון א טאכטער מיט א מאמע, וואס איז געוועזן, ההיא איתתא, די פרוי, דבעיא, זי האט געוואלט, דתברחינהו לנכסה, זאל מאכן אנטלויפן די פעלדער מגברא פון איר מאן, זי איז געוועזן אן אלמנה, און זי האט געוואלט חתונה האבן, און אז זי וועט יעצט חתונה האבן, וועט דאך דער מאן זוכה זיין, די נכסי מלוג, וועט האבן די פירות, און אויב זי וועט שטארבן, וועט איר ירש'ענען דער מאן, און זי האט געהאט א טאכטער, און זי האט נישט געוואלט עס זאל קומען צו דער מאן, וואס האט זי געטון? כתבתינהו לברתה, האט זי געשריבן די נכסים צו דער טאכטער, אבער איר כוונה איז נישט געוועזן אוועקצוגעבן דער טאכטער. און רש"י לערנט דא פשט, זי האט מודיע געווען פאר עדות אז זי גיט עס נישט קיין מתנה, נאר די גאנצע כוונה איז כדי עס צו מאכן אנטלויפן פון דעם מאן, און תוספות לערנט אז מען דארף גארנישט ניט מודיע זיין פאר קיין עדות אין דער צייט אז זי האט אלע נכסים אוועקגעגעבן, ס'איז נישט דער סדר פון א מענטש אז ער זאל אוועקגעבן די גאנצע פארמעגן און גארנישט זיך איבערלאזן, איז דאס אליין אפילו מען האט נישט געמאכט קיין תנאי איז שוין א באווייז אז פארוואס האט זי דאס געטאן? ס'זאל אנטלויפן. פאר די חתונה, אינסיבה, זי האט חתונה געהאט, און נאכער ואיגרשה, נאכער איז זי געווארן זי געגעט, די אלמנה איז געווארן געגעט, יעצט דא האט זי געוואלט צוריק נעמען די נכסים ביי די טאכטער, און די טאכטער וויל נישט געבן, זי האט א שטר. זי ווייזט, זי האט א שטר, זי האט עס באקומען א מתנה, אתו לקמיה דרב נחמן, מ'איז געקומען פאר רב נחמנ'ן, און די די טאכטער ווייזט א שטר אז דאס באלאנגט צו איר די נכסים, קרעיה רב נחמן לשטרא, איז געגאנגען רב נחמן, ער האט גענומען דעם שטר ביי דער טאכטער און ער האט צעריסן. ר' מרדכי צי ער האט צי די מאמע האט געברענגט עדות וואס האט געזאגט א פיקציע צי ווי איך זאג די סברה אז אלע נכסים איז נישט א סדר מען גיט אוועק אזל רב ענן לקמיה דמר עוקבא רב ענן איז געגאנגען צו מר עוקבא'ן מר עוקבא איז געוועזן דער אב בית דין זיך קלאגן אויף ר' נחמנ'ן אמר ליה האט אים געזאגט חזי מר זאל זען דער האר נחמן חקלאה נחמן דער דארפסמאן, ער ווייסט נישט ווי א זאך איז, היכי מקרע שטרי דאינשי, ווי קען מען נעמען א מענטש האט א שטר מיט כשר'ע עדות געחתמ'עט ער זאל עס צערייסן? אמר ליה, מר עוקבא איז נישט געווארן איבערגעראשט, זאגט ער צו רב ענן, אימא לי איזי, זאג מיר גוטער פריינד, גופא דעובדא היכי הוה, וואס איז דארט פארגעקומען די מעשה? אמר ליה, האט ער אים דערציילט, הכי והכי הוה, די מעשה ער האט אים דערציילט וואס דאס איז געוועזן. אמר ליה, האט מר עוקבא צו אים געזאגט, שטר מברחת קא אמרת, דו דערציילסט מיר א מעשה אז מען האט צעריסן א שטר, וואס דער שטר איז נישט געווארן געשריבן נאר בכדי צו מאכן דאס זאל אנטלויפן, הכי אמר רב חנילאי בר אידי אמר שמואל, אזוי האט געזאגט רב חנילאי בר אידי פון שמואל'ן, מורה הוראה אני, וואס איז דער טייטש מורה הוראה אני? איך האב גענומען רשות פון ריש גלותא צו פסק'נען, און מילא אז איך האב דאס באקומען רשות האט מען דאך מיך פריער פארהערט, דאס הייסט אז איך בין בקי אין דינים. און אזוי איז דאך טאקע דער דין הלכה כשמואל בדינא, ווען רב און שמואל קריגן זיך און כרב באיסורי כשמואל בדינא, אזוי האט ער געזאגט, אם יבוא שטר מברחת לידי, אויב ס'וועט קומען א שטר מברחת, דער וואס האט עס באקומען וועט וועלן מאכן ער וועט זאגן עס באלאנגט צו אים, ער וויל נישט צוריקגעבן, אקרענו וועל איך עס צערייסן, אויב אזוי ווידער אז דער אוועקגעבן איז נישט קיין אוועקגעבן, איז באלאנגט דאך עס ווידער צום מאן, דאס וועט באלד די גמרא פרעגן. אמר ליה רבא לרב נחמן, איז פריער האט מען דאך געהאט אז די דין תורה איז געווען פאר רב נחמנ'ן, און וואס האט רב נחמן געטון, ער האט צעריסן דעם שטר, איז דארט איז געוועזן רבא האט רבא געפרעגט רב נחמנען, ווי אזוי האסט דו, מסתמא האסטו עס צוריסן ווייל דו האסט זיך פארלאזט אויף דעם דין פון שמואל, וואס שמואל זאגט א שטר מברחת וואלט ער צוריסן, טעמא מאי, פארוואס וואלסטו צוריסן? פארוואס זאגט שמואל מען זאל צורייסן? דלא שביק איניש נפשיה, א מענטש לאזט נישט זיך אפ אינגאנצן, ויהיב לאחריני, און ער זאל עס אוועקגעבן פאר אנדערע, איז א פאקט אז ער האט עס נאר געגעבן נאר צו אנטלויפן. הני מילי ווען האט שמואל געזאגט זיין דין לאחריני, מ'גיט עס א פרעמדן מענטש, קען מען דאך אזוי זאגן אבל לברתה צו די טאכטער, קען זיין יהיבא, קען זיין זי האט עס אוועקגעגעבן ווי מען זאגט בלב שלם, זי וויל ס'זאל זיין צו די טאכטער. זאגט ער, האט ער געענטפערט אים, אפילו הכי דאך במקום ברתה, אפילו דא וואס זי גיט עס צו א טאכטער, נפשה עדיפא לה, דאך גיט א מענטש נישט אוועק אינגאנצן, מען לאזט עס איבער פאר זיך. זאגט די גמרא, מיתיבי, כ'דארף פרעגן אויף דעם א קשיא. מיר האבן געלערנט, הרוצה, א פרוי וואס זי וויל שתבריח זאל מאכן אנטלויפן נכסיה אירע פארמעגן מבעלה, כיצד היא עושה, וויאזוי טוט זי, כותבת, זי שרייבט, שטר פיסים לאחרים דברי רבי שמעון בן גמליאל, זי שרייבט א שטר פיסים, זי בעט א מענטש אז ער זאל נעמען א מתנה פון איר, און איר כוונה איז כדי דער מאן זאל עס נישט האבן, דברי רב שמעון בן גמליאל, אזוי לערנט רב שמעון בן גמליאל, וחכמים אומרים, די חכמים זאגן, רצה, אויב דער מענטש וואס האט באקומען דעם שטר אז ער וויל, מצחק בה לאכט ער עס איר, און ער זאגט איך נעם עס צו, אט ווען זאגן מיר קען ער עס נישט צונעמען עד שתכתוב לו ביז זי וועט שרייבן אין שטר איך גיב דיר עס אוועק מהיום פון יעצט וכשארצה אויב אין א יאר ארום בין איך מסכים צו געבן דיר איז ווען וועט עס זיין דיין נישט פון א יאר ארום נאר מהיום. איז אז די מאן קומט צו גיין ער וויל נעמען די נכסים קען ער נישט נעמען איך האב עס אוועק געגעבן, יענער מענטש קומט צו גיין נעמען די נכסים זאגט זי כשארצה איך האב עס נאך נישט געוואלט ווייזט אויס פון דעם נאר ס'איז אינגאנצן נאך נישט קיין מתנה, טעמא, די גאנצע טעם איז פארוואס קען עס דער מענטש נישט צונעמען דכתבה ליה הכי, ווייל די חכמים איז דאך א רבים, איך פרעג די קשיא פון די חכמים, ווייל אז זי האט געשריבן מהיום וכשארצה, הא אבער לא כתבה ליה הכי, זי האט נישט אזוי געשריבן, קננהי לוקח, האט עס דער לוקח קונה געווען, איז דאך א קשיא אויף שמואל'ן, וואס שמואל זאגט אז א שטר מברחת וועט ער צערייסן, ניין, ווען קען מען צערייסן? דוקא ווען עס שטייט בפירוש אין דעם שטר אז ס'איז נאך נישט געווארן געגעבן קיין מתנה, ס'איז לכשארצה. אמר רב זירא, האט רב זירא געזאגט, לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא. הא בכולה הא במקצתה, דאס וואס שמואל זאגט אז ס'וועט קומען צו זיין האנט א שטר מברחת וועט ער צערייסן, אפילו ס'איז גארנישט ניט קענטיק פון שטר, דאס מיינט מען אז מען גיט אוועק אלע נכסים, און מיר ווייסן ס'איז נישט דער סדר פון א מענטש אז ער זאל אלעס אוועק געבן און גארנישט ניט באלאזן פאר זיך, איז דאס אליין א ראיה אז ס'איז שטר מברחת דעריבער וועט ער צערייסן. הא במקצתה, ווען איז די מחלוקת? ער האט נאר אוועקגעגעבן אביסל, און אויב ער גיט אוועק נאר אביסל, אפשר איז טאקע א מתנה, דעמאלט זאגן מיר טאקע רצה מצחק, מוז ער אריינשרייבן מהיום ולכשארצה. פרעגט די גמרא זיין שאלה, ואי לא קננהו לוקח, אויב איך זאג אז דער לוקח איז עס נישט קונה, אזוי זאגט דאך שמואל אז מען שרייבט אוועק אלע נכסים, האט דער מאן נישט קונה געווען. אויב דער לוקח האט עס נישט קונה געווען, האט מען דאך גארנישט נישט מבריח געווען פון די מאן, ניקנינהו בעל, זאל עס די מאן קונה זיין און זאל עסן די פירות, און אויב זי שטארבט זאל ער איר ירש'נען. אמר אביי, האט אביי געזאגט, דא דאך אזוי, בשעת מעשה האט זיך די מאן נישט געוואוסט צו זי האט נכסים צו נישט, ער ווייסט זי האט געהאט און זי האט אוועק געגעבן א מתנה, ער מיינט אז דאס איז א ריכטיגע מתנה, אויב אזוי עשאום האט מען דאס געמאכט כנכסים שאין ידועים לבעל, נכסים וואס דער מאן ווייסט נישט פון זיי, האבן מיר דאך ואליבא דרבי שמעון לויט רבי שמעונ'ען אז די נכסים שאינם ידועים לבעל, די נכסים איז דער מאן נישט דער בעל הבית. דער תוספות יום טוב זאגט אז דאס וואס מיר זאגן לויט רבי שמעונ'ען אז נכסים שאינם ידועים אם מכרה ונתנה קיים, דאס גייט אראפ אפילו משניסת, ווייל אויב ס'איז נישט ידוע צו אים האט ער אין דעם נישט זוכה געווען, און נישט קיין חילוק צי קודם שניסת איז געפאלן אדער לאחר שניסת, אויב ער ווייסט נישט פון דעם האט ער נישט זוכה געווען. און ס'לשון אין טור זאגט ער איז טאקע אזוי, אבער דער בית יוסף אין שלחן ערוך שרייבט אז משנתארסה. רש"י, אויבן די ערשטע שורה, אתו לקמיה דרב נחמן לתבוע את בתה, די מאמע האט געמאנט די טאכטער להחזיר לה הנכסים, זאל איר צוריק געבן די פעלדער וואס והבת הוציאה שטר מתנתה, און די טאכטער האט געוויזן זי האט א שטר אז די מאמע האט איר געגעבן די פעלדער פאר א מתנה. וקרע רב נחמן, רב נחמן האט צוריסן דעם שטאר. חקלאה, אינו בקי בדינים, ער איז נישט בקי אין דינים, פארוואס איז רב ענן געגאנגען צו מר עוקבא'ן? נישט געגאנגען רעדן שלעכטס אויף רב נחמנ'ען, נאר מר עוקבא אב בית דין הוה, מר עוקבא איז געווען דער אב בית דין, האט ער געוואלט ער זאל זאגן רב נחמן ער זאל חרטה האבן.

און דער ריש גלותא גיט נישט קיין רשות אלא לבקי בדבר, נאר צו אזעלכן וועלכע קענען משפט'ן. האט געזאגט שמואל, אם יבוא שטר מברחת לידי, שירצה המקבל מתנה להחזיק בנכסים, דער מקבל מתנה וועט וועלן זוכה זיין על פיו דורך דעם שטר מברחת שלא להחזירו לנותן, ער וועט נישט וועלן צוריק געבן די פעלדער צו דעם נותן, אקרענו, וועל איך עס צורייסן. ולקמיה פריך, באלד וועט די גמרא פרעגן, הואיל ולאו שטרא הוא, אויב דאס איז נישט קיין שטר, היך הועיל, וויאזוי העלפט דער שטר להבריח, ס'זאל מאכן אז דער מאן זאל נישט זוכה זיין די פעלדער? נפלו לה כספים, די פרוי נאך די חתונה האט זי באקומען א ירושה געלט, ילקח בהן קרקע, קויפט מען פאר די געלט א פעלד, והוא אוכל פירות, און דער רווח וואס קומט אריין וועט דער מאן עסן. די קרן איז אירע. פירות התלושין מן הקרקע, אז זי האט באקומען א ירושה פירות וואס זענען אפגעריסן פון דער ערד, ילקח בהן קרקע, לכאורה דארף מען פארשטיין וואס איז די אריכות פון דעם לשון, פירות התלושים מן הקרקע, יעדע פירות איז דאך תלושים מן הקרקע, נאר ווי דער מאירי כ'האב געזען זאגט אז ס'איז דא א חידוש, איז פארשטענדליך אז דער חידוש ליגט אין דער משנה, זי האט באקומען א ירושה קרקע, און אויך האט זי באקומען פירות התלושים מן הקרקע, קען איך דאך מיינען אז בשלמא ביי כספים איז דער טייטש איז אז כ'וועט נישט קויפן קיין פעלד דער מאן וועט עס עסן וועט דאך איהר גארנישט ניט בלייבן אבער דא א אז זי האט באקומען פירות התלושין מן הקרקע און די קרקע האט זי אויך באקומען קען איך זאגן די מאן זאל עסן די פירות לכאורה און וועט בלייבן וועט דאך בלייבן ביי איהר די קרקע זאגט די משנה ניין ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות, כ'מוז דאך אזוי טייטשן אז רעדט זיך פירות מיט א קרקע געפאלן, ווייל אויב ס'איז איר נאר געפאלן פירות אן א קרקע, וואס איז דאס אנדערש פון דעם דין פון כספים, איז דאך עס ממש דער זעלבער דין. יעצט, פירות המחוברים בקרקע. פירות, זי האט באקומען א ירושה, א פעלד, וואס אויף דעם פעלד איז יעצט דא פרוכטן. או, איז אזוי. אמר רב מאיר, זאגט רב מאיר, רב מאיר לערנט, וועלכע פירות באלאנגט צו דעם מאן דווקא דיע פירות וואס זענען געוואקסן אין זיין רשות, אבער דא א, דיע פירות איז דאך נישט געוואקסן אין זיין רשות, איז הייסט דאס אויכעט א חלק פון קרן, דעריבער זאגט ר' מאיר שמין אותה שאצט מען אפ די פעלד

ווערט געקויפט פאר דעם א שטיקל ערד, והוא אוכל פירות, און ער עסט פירות, ווייל פון די פינף הונדערט יא, ווייל רב מאיר לערנט אז פירות הייסט נאר דאס וואס איז געוואקסן אין זיין רשות, אבער דאס וואס איז אריין געקומען פירות אפילו עס איז מחובר בקרקע הייסט עס אויכעט קרן. דאס וועט שפעטער וואקסן דאס וועט באלאנגען צום מאן. איז ער א. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן ניין, המחוברים לקרקע שלו, די חכמים לערנען אפילו דאס וואס איז נישט געוואקסן זיין רשות, האט עס אויך דעם דין פון פירות, ווייל די גאנצע זאך, פארוואס זאגן מיר פירות, אז ס'פאלט פירות אז ס'פאלט געלט, וואס איז דער טעם וואס מיר זאגן מען זאל פארקויפן און קויפן א פעלד, ווייל כדי ס'זאל עפעס בלייבן פאר דער פרוי, אז כ'וועל זאגן דער מאן וועט עסן די פירות, וועט דאך אים גארנישט בלייבן פאר דער פרוי, אבער דא אה אז ס'איז געקומען א קרקע מיט פירות, אז דער מאן וועט עסן די פירות, וועט דאך נאך אלץ בלייבן פאר דער פרוי די קרקע. והתלושים מן הקרקע, דאס וואס איז געפאלן ווען ס'איז אפגעריסן פון דער ערד, איז דעמאלט שלה, דאס ווערט אנגערופן קרן, וילקח בהן קרקע, מען קויפט פאר דעם א שטיקל ערד, והוא אוכל פירות, און ער עסט די פירות. ווען דער מאן געט זיין פרוי, ווי איז דעמאלט דער דין? איז די נכסי מלוג באלאנגען צו וועמען? צוריק צו איר. שטעלט זיך דא אויך א שאלה, אז דער מאן האט אפגעריסן פירות, זיי ליגן נאך אין פעלד, אבער אויב דער מאן האט זיי אפגעריסן פאר דעם גט'ן, באלאנגען זיכער די פירות צו וועמען? צום מאן. וואס טוט זיך פירות וואס זענען דא אין פעלד, דער מאן האט זיי נאך נישט אפגעריסן, און יעצט געט ער די פרוי, געוואקסן זענען די פירות געוואקסן אין זיין רשות, ווי איז דער דין? שטייט דא אה רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט אזוי, מקום שיפה כוחו, דארט וואו ס'איז גוט זיין כח בכניסתה, ווען ער איז, ווען עס קומט אריין, בכניסתה דארף מען טייטשן ווען עס קומט אריין אין רשות אריין, ווען עס איז געפאלן די ירושה, איז אויף דעם זעלבן וועג, הורע כוחו איז שלעכט דער כח פון מאן ביציאתה ווען ער טוט איר גט'ן, באלד וועלן מיר מפרש זיין וואס דאס הייסט. מקום שהורע כחו בכניסתה, דעמאלט ווען דער מאן האט א שוואכן כח בשעת ס'קומט אריין די ירושה, דאס זי האט א גרויסן כח, איז דעמאלט אויב אין אנפאנג האט ער א שלעכטן כח, יפה כחו ביציאתה, איז זיין כח גוט מיט דעם גט. כיצד? ווי אזוי? פירות המחוברים לקרקע, זי האט באקומען די ירושה אַ פֿעלד, װאָס אױף דעם פֿעלד איז געװעזן פּירות. איז דאָך בכּניסתה שלו, װײַל אַזױ זאָגן דאָך די חכמים, אַז די מחוברים האָט אַ דין װי פּירות. װי װעט זײַן ביציאתה, אַז דער מאַן װעט איר גטן, אין די נכסי מלוג װעט דעמאָלט זײַן פּירות, װאָס די פּירות זענען מחובר לקרקע, כאָטש זענען געװאַקסן אין מאַנס רשות, אָבער אױב מחובר האט עס איין דין ווי די פעלד, ער לערנט אין אזוי דיע ווערטער זאגט ר' שמעון אז דיע זאך וואס איז מחובר לקרקע האט דעם זעלבן דין ווי קרקע דעריבער איז דעריבער זאגן מיר והתלושים מן הקרקע דיע וואס זענען אפגעריסן פון דער ערד בכניסתה שלה דעמאלט זאגן מיר דאך אז עס איז אירע, פארוואס? מיר האבן דאך געזאגט מען קויפט פאר די פירות א פעלד והוא אוכל פירות, וביציאתה ווען ער גט איר שלו, איז דאך לכאורה וואס איז די חילוק פון אים ביז די חכמים? די חכמים האבן דאך אויך געזאגט דעם זעלבן דין אז אויב ס'איז צו איר געפאלן א פעלד וואס אין דעם פעלד איז געווען פירות מחוברים, האבן דאך די חכמים אויך געזאגט אז דאס האט א דין פון פירות, זאגט ר' שמעון די זעלבע ווי די חכמים, די גמרא וועט ווייטער פרעגן רש"י והוא אוכל פירות, אז ס'איז געפאלן געלט צי פירות תלושים, קויפט מען פאר דעם א פעלד, והוא אוכל פירות, והקרן קיימת לה, די קרן באלאנגט צו איר, שלא תקנו לו חכמים תחת פרקונה, די חכמים האבן נישט געזאגט אז ער האט א זכות וואס צוליב ווייל ער טוט איר אויסלעזן, דעריבער האבן די חכמים אים געגעבן א זכות, אין וועלכע זאך האבן זיי אים געגעבן א זכות? נאר אין פירות. ווי וועט זיין די פירות זענען מחובר לקרקע, זאגט ר' מאיר שמין אותה וכו', דקסבר, ר' מאיר לערנט, מה שגדל ברשותו, דאס וואס איז געוואקסן ווען ברשותו, ווען זי איז געוועזן, זי איז געווען זיין פרוי, הוה פירות, דאס איז פירות, און מה שלא גדל ברשותו, דאס וואס איז נישט געוואקסן ווען די פעלד איז געווען אין זיין רשות, הוה קרן, איז קרן. ממילא דא אויך זענען דאך די פירות נישט געוואקסן ברשות הבעל, לפיכך דעריבער מה שדמי הקרקע יקרים עכשיו בשביל תבואה זו, דאס וואס די פעלד איז יעצט טייערער צוליב די תבואה, דאס איז אויכעט קרן צריך ליתן לה דמים, דארף מען געבן געלט, ויקנה מהם קרקע, פון די געלט קויפט מען א ערד, ויאכל הוא פירותיה, און דער מאן עסט די פירות. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, אף אלו שלא גדלו ברשותו, אפילו דאס וואס איז נישט געוואקסן אין זייער רשות, תורת פירות נתנו בהן, האט מען דין ווי פירות, פארוואס? לכאורה פארוואס האט עס א דין פון פירות? וואס איז דער חילוק? עס איז דאך פאקטיש נישט געוואקסן אין זיין רשות, נאר פארוואס זאגן מיר אז ער קען נישט אויפעסן די פירות תלושים? וואס איז די סברא פון דעם? איז די פירות וואס זי האט באקומען תלושים? ווייל אויב ער וועט עס אויפעסן וועט איר גארנישט ניט בלייבן, אבער דא איז דאך געפאלן א פעלד וואס איז דא קרן מיט פירות, הואיל והקרקע קיימת לה, קען ער עסן די פירות. ביציאתה מיינט מען אם בא לגרשה ער וויל גט'ן. פירות המחוברים לקרקע, די פירות וואס זענען מחובר צו דער ערד, בכניסתה שלו, וואס מיינט מען בכניסתה? כלומר, מען מיינט בשעת נפילתן שלו, בשעת נפילה ווען די ירושה פאלט, כרבנן ובגמרא פריך היינו תנא קמא, ביציאתה שלה. די פירות וואס זענען מחובר לקרקע איז הוי שלה המגרש את אשתו ווען איינער גט זיין פרוי והיו בנכסים פירות מחוברים אין די פעלדער איז געווען פירות וואס זענען מחובר זענען נאך באהאפטן צו דער ערד נוטלת נעמט זי קרקעותיה די קרקע און פירות שבהן מיט די פרוכטן בכניסתה שלה, וילקח בהן קרקע מען קויפט פון דעם א ערד, והוא אוכל פירות און ער עסט פירות, וביציאתה שלו, דמה שקדם ותלש בעודה תחתיו, דאס וואס ער האט פריער אפגעריסן זכה בו מדין פירות נכסי מלוג, אבער דאס וואס איז מחובר לקרקע דאס האט ער נישט זוכה געווען. גמרא, דא האט מען דאך געלערנט אין דער משנה דינים אז זי ערהאלט א ירושה געלט קויפט מען פאר די געלט קרקע, קרקע איז דאך דא פארשידענע, וואס טייטש קרקע? מען קויפט א זאך וואס פון דער זאך זאל זיין א פראפיט, און דער קרן באלאנגט צו וועמען? צו איר, דארף מען דאך פארשטיין זי טראכט נישט אז ס'זאל זיין אסאך ריווח, איהר עיקר אינטערעסע איז אז די קרן זאל נישט ווערן אויסגענוצט, ער ווידער, זיין אינטערעסע איז דאך מער מער די פירות. שטייט דא א פשיטא, דער דין איז זיכער ארעא, איינער פון זיי זאגט מ'זאל קויפן ערד. און דער אנדערער זאגט בתי מען זאל קויפן הייזער איז זיכער ארעא בעסער קויפן ערד פארוואס ווייל ערד קען נישט פארברענט ווערן ס'ווערט נישט פארפוילט און ס'איז דא פון דער ערד ס'איז דא מער רווח ווי פון הייזער, ממילא קענען ביידע מעכב זיין, אז ווער ווי מען זאגט אויב ער זאגט ער וויל קויפן א הויז, קען זי זאגן איך וויל נישט קויפן א זאך וואס די זאך דער קרן איז נישט קיין זיכערהייט, אויב זי וויל מען זאל קויפן א שטיק הויז זאגט ער ער וויל נישט קיין הויז ער וויל בעסער ער וויל בעסער ערד. ווי וועט זיין בתי ודיקלי, ס'איז א סכסוך צווישן זיי, איינער זאגט מען זאל קויפן הייזער, און איינער זאגט מען זאל קויפן טייטלביימער, איז זיכער בתי, הייזער איז מער א רווח ווי טייטלביימער, און עס איז אויך לגבי דעם קרן איז עס אויכעט בעסער, טייטלביימער ווידער קענען ווערן אויסגעטריקנט. וואס איז די דיקלי נישט מיט די נישט מיט די קרקע?
באט מען רעדט עס קען זיין טייטלביימער אן ערד רעדט מען, דיקלי ואילני, טייטלביימער מיט אנדערע ביימער איז דיקלי איז דיקלי, און פון טייטל גיט מען האלט זיך בעסער ווי אנדערע ביימער. אילני, אנדערע ביימער וגופני מיט וויין שטאקן, אילני איז בעסער, אילני. ביז יעצט האט מען גערעדט וואס איז געווען אז זיי האבן געלט און דער סכסוך איז וואס צו קויפן, איז זאגן מיר וואס איז בעסער, יעצט איז דא א שאלה, א אנדער זאך אינגאנצן, זי האט באקומען א ירושה א וואלד, פון א וואלד איז דער ריווח נישט אזוי גרויס, ווארום וואס איז דארט אין א וואלד, מען האקט אויס די האלץ, איז דאך וואס מער אז מען האקט אויס איז דער קרן ווערט אלץ ווינציגער. צי ס'איז דא אזעלכע ביימער וואס די ביימער גיבן די פרוכט עוזרדין, און די עוזרדין איז דער פרוכט איז ווינציגער ווערד, דער עיקר טוט מען פארפלאנצן די ביימער צוליב האלץ, אדער א סאזשעלקע מיט פיש, ווייסט מען וואס מער אז מען כאפט ארויס פיש, אפילו מען לאזט אריין אנדערע קליינע פישעלעך, אבער וואס מען נעמט ארויס, סבלייבט נאך עפעס איבער, אבער די קרן ווערט אלץ ווינציגער ווערט, איז דא א שאלה, אבא, א וואלד צו האקן האלץ זרדתא אדער ביימער פון עוזרדין וואס די פירות איז נישט חשוב דער עיקר איז דאס געמאכט געווארן אויף האלץ, אדער פירא, פירא האט מען דאך געטייטשט מיינט מען גריבער דכוורי פון פיש, דאס איז געפאלן בירושה, אמרי לה אנדערע זאגן פירא. אז דאס איז פירות און די ערד דאס איז דער קרן, ממילא זאל מען דאס נישט פארקויפן, ווייל ס'איז דא פירות און ס'איז דא דער קרן. ואמרי לה, און אנדערע זאגן ניין, קרנא, אז די פיש אליין דאס איז אויך דער קרן, פארוואס איז דער פיש אויך א קערן? ווייל די וואלד און די פיש וועלן זיך ענדיגן, יעדן מאל איז די ווערט פון דעם ווינציגער, דעריבער זאל איך דאס אויך גלייך פארקויפן און קויפן פאר דעם קרקע וואס פון דעם איז דא פירות. כללא דמילתא, דער כלל פון דער זאך איז אזוי, גזעו מחליף, אז דער שטאם בייט זיך, איך נעם דאס צו, וואקסט אויס א צווייטע, דעמאלט האט עס דעם דין פירא, און דאס וואס איך נעם אראפ איז פירות. ווי איז אבער אין גזעו מחליף, א זאך וואס דאס וואס איך נעם אראפ וואקסט נישט צו קיין צווייטע, קרנא, זאל איך דאס אויך פארקויפן, און קויפן פאר דעם א קרקע, אזוי טייטשט אפ דער רא"ש די ווערטער אין גמרא, פירא די טייטש ס'האָט דעם דין פון פירא, קרנא די טייטש זאָל איך קויפן פאַר דעם אַ קרן. אמר רב זירא אמר רב אושעיא אמר רב ינאי ואמרי לה, און אַנדערע זאָגן אַז נישט רב זירא האָט עס געזאָגט פאַר רב אושעיא און פאַר רב ינאי, נאָר אמר רב אבא אמר רב אושעיא אמר רב ינאי, אויפן אָרט פון רב זירא זאָגט מען רב אבא. הגונב, אז איינער האט געגנבעט ולד בהמת מלוג, די פרוי האט געהאט א בהמה דאס איז נכסי מלוג, די, די וואס די בהמה ארבעט געהערט צו די מאן, האט איינער צוגעגנבעט נישט די בהמה נאר די ולד וואס די בהמה האט געבוירן, משלם תשלומי כפל, אזוי איז דאך דער דין, ווען איינער גנב'עט דארף ער באצאלן כפל, באצאלט ער כפל לאשה, צו דער פרוי, ווייל איך האב יעצט געלערנט אז די ולד פון דער בהמה הייסט נישט קיין פירא, נאר דאס איז קרן, פארוואס טאקע? דאס איז דאך ריכטיגע פירות, נאר די בהמה קען דאך אפשטארבן, וועט דאך גארנישט ניט בלייבן, דעריבער זאגן מיר, ווייל עס איז דער סדר זאלסט דאך האבן מורא, טאמער זי וועט שטארבן, דעריבער האט די ולד דעם דין פון קרן, און אויב ס'האט דעם דין פון קרן, באלאנגט דאך דאס צו וועמען? צו דער פרוי, נאכדעם איז דער כפל צו דער פרוי. זאגט די גמרא, כמאן, ווי וועמען זאגסטו דעם דין? לא כרבנן ולא כחנניה, נישט ווי די רבנן נישט ווי חנניה, וואו האבן מיר רבנן מיט חנניה? דתניא מיר האבן געלערנט, ולד בהמת מלוג, דא רעדט מען נישט פון קיין גנב, בכלל א בהמת מלוג האט געבוירן א ולד, צו וועמען באלאנגט עס? לבעל, צו די מאן. ס'האט א דין ווי פירא, ולד שפחת מלוג, די ולד פון זי האט געהאט א שפחה און די שפחה האט געבוירן א קינד, דאס באלאנגט לאשה צו דער פרוי, לכאורה וואס איז דער חילוק פון דעם ביז דעם, די גמרא וועט באלד זאגן, וחנניה בן אחי יאשיה אמר, ער זאגט אזוי, וואס האסטו געזאגט ולד בהמת מלוג איז לבעל, זאגט ער עשו ולד שפחת מלוג כולד בהמת מלוג, אז ביידע האבן דעם זעלבן דין אז ס'איז לבעל. וואס זשע זע איך דא אפ אז די מחלוקת איז נאר ביי וועלכן? ביי ולד שפחת מלוג אבער ולד בהמת מלוג האלטן אלע אז עס באלאנגט צו מאן, אויב אזוי שטעלט זיך די שאלה פארוואס זאגן מיר אז די קרן זאל מען געבן צו איר? זאגט די גמרא אפילו תימא, קענסט זאגן דברי הכל, עס איז דאך צוויי באזונדערע דינים, אין אמת'ן די פירות באלאנגט טאקע צו וועמען? די ולד באלאנגט טאקע צו מאן, ווייל ס'איז פירות, אבער דער כפל, דאס רופט זיך נישט אן פירא, דאס איז דאך שוין פון א רווח וואס איז ארויסגעקומען פון די פירות, איז דער טייטש אזוי, פירא תקינו ליה רבנן, די רבנן האבן מתקן געווען אז דער מאן זאל האבן פירות, פירא דפירא, דער כפל וואס דאס איז פירא דפירא, לא תקינו ליה רבנן, און תוספות איז דא מסביר שטענדיג, די פירות איז שוין אינגאנצן באלאנגט עס צו דעם מאן, און אז ער וועט גיין קויפן פון די פירות א זאך און ער וועט האבן פירי פירות באלאנגט עס זיכער צו דעם מאן, אויב די פירות איז זיין איז דאך וואס קומט ארויס פון די פירות אוודאי צום מאן, נאר תוספות איז דא מסביר אז מען מיינט פּירי פּירות דאתי מעלמא, נישט דאָס איז אַרויסגעקומען פֿון דער עצם פּירא, דאָס וואָס פֿון דער פּירא בעצם איז אַרויסגעקומען, וועט אַ לאָן דער פּירא דפּירא באַלאַנגט זיכער צום מאַן, נאָר דאָ אָט דער כּפֿל, דאָס איז דאָך אַ זיינסעטינגער, אַ זייטיקע זאַך, דאָס נישט. יעצט לאָמיר פֿאַרשטיין די מחלוקת פֿון חנניהן מיטן תנא קמא.

ממילא וועט נישט בלייבן קיין קרן, נע, איך האב נישט קיין מורא, איז דאך די קרן די מאמע, און די ולד איז פירות. אלא רבנן, אבער די רבנן, וואס האבן די רבנן געלערנט אז ולד בהמה באלאנגט צום מאן, און די ולד שפחת מלוג באלאנגט צו די אישה.

ואי לא חיישי למיתה, אויב זיי האבן נישט קיין מורא למיתה, ממילא זאגן מיר אז א קרן איז דא, איז דאך אפילו ולד שפחת מלוג נמי, דארף איך אויכעט זאגן אז וואס? אז עס זאל באלאנגען צום מאן? ענטפערט די גמרא, לעולם חיישי למיתה, אין אמת האבן זיי מורא למיתה, דעריבער איז גוט דער דין וואס זיי זאגן אז ולד שפחת מלוג באלאנגט צו די אישה, נאר ושאני בהמה, ביי בהמה איז אנדערש, אפילו זי וועט שטארבן איז דאך נישט אינגאנצן דער קרן געענדיגט, דאיכא עורה, ס'בלייבט דאך איבער דער עור, און די עור, דאס איז דער קרן. אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל, האט רב הונא בר חייא געזאגט פאר שמואל, הלכה כחנניה די הלכה איז ווי חנניה. אמר רבא אמר רב נחמן, האט רבא געזאגט פאר רב נחמן, אף על גב דאמר שמואל, הלכה כחנניה, כאטש שמואל האט געזאגט די הלכה איז ווי חנניה,

נאר ס'איז דאך נותנת דמים, גיט די פרוי געלט פאר די פירות, פאר די ולדות באצאלט זי די מאן געלט ונוטלתן, און זי נעמט זיך די קינדער פון איר שפחה טוט זי צונעמען, פארוואס? מפני שבח בית אביה, די שבח פון איר פאטער'ס הויז, דאס איז ווי מ'זאגט ס'בריה געליבט. אמר רבא אמר רב נחמן, האט רבא געזאגט פאר רב נחמנ'ן, הכניסה לו עז לחלבה, זי האט אריין געברענגט א ציג, און די ציג האט מילך, איז די מילך דאס איז דאך פירות,

ביז עס ענדיגט זיך. ווי קען ער דאס עסן ביז עס ענדיגט זיך? מיר האבן דאך פריער געזאגט עס דארף עפעס פאר איר בלייבן. נאר דער טייטש איז אזוי, עפעס, עפעס בלייבט נאך. אפילו זי וועט שטארבן, נאר די רחל וועט שטארבן, בלייבט נאך די פעל, צו ביי א תרנגולת, בלייבט איבער די פעדערן, ביי א דקל, בלייבט איבער די האלץ, כאטש ס'לשון אין גמרא איז שתכלה הקרן איז לאו דווקא עפעס בלייבט. אמר רב נחמן האט רב נחמן געזאגט עיילא ליה גלימא זי האט אריינגעברענגט א מלבוש לאמער זאגן א קאלדרע און דאס איז זי האט נישט אפגעשאצן אין דער כתובה און נכסי מלוג פירא הוי האט עס דאס וואס מען טוט עס נוצן, מען טוט זיך מיט דעם צודעקן, דאס ווערט אנגערופן פירות, מכסי ביה ואזיל, דער מאן טוט עס נוצן זיך מיט דעם צודעקן עד דכליא, ביז עס ענדיגט זיך, און רש"י באווארנט דא והשחקים יהיו לה לקרן, נישט דא אויב ס'זאל זיך אינגאנצן ענדיגן, ווי מען זאגט, איז דאך נישט דא, דארף איך דיך באווארענען, ווייל איך וויל דאך אז דער קרן זאל בלייבן צו איר, נאר דער עיקר אויפטו איז, כאטש דער קרן איז דאך א קליינע קרן, ס'בלייבט איבער פון א מלבוש בלייבט נאר איבער א שמאטע וואס מען פארקויפט עס אויפן וואג, אבער עפעס בלייבט. כמאן, ווי ווער איז דאס? מיר האבן דאך דא געזאגט א חידוש אז ס'בלייבט א קליין ביסל איבער, ווערט עס אויך אנגערופן קרן. כי האי תנא, דאס איז ווי דער תנא דרבנן וואס מיר גייען זען דתניא מיר האבן געלערנט, המלח. זאלץ? וואס הייסט דאס זאלץ? לעבן ים טוט מען אויסגראבן פלאכע גריבער, און דארט קומט אריין וואסער פון דעם ים, און די זון טוט עס אויסטריקענען, ווערט זאלץ. אדער והחול, ס'דא ערטער וואס דארט איז דא זאמד, גראבט מען דארטן, הרי זה פירות, דאס האט דעם דין פון פירות, פארוואס? ווייל שטענדיג קען איך אויף דעם ארט מאכן זאלץ, דא ווי מ'איז דארט אויף דעם ארט און גראבט מען זאמד לבנין, מען פארקויפט עס, קען מען גראבן אן אויפהער. ווי איז אבער פיר של גפרית, א ארט וואס מען גראבט דארטן שוועבל אדער מחפורת של צריף? וואס דאס, דאס איז צריף, דאס איז אזיין סארט זאך וואס מען טוט דארט אזיין זאך מען טוט מיט דעם מאכן פארב, און דארטן דיע גריבער דיע ערטער דיע רעזערווארן אין דער ערד טוען זיך ענדיגן ס'איז נישט דא זייער קיין סך אויף איין ארט, איז ר' מאיר אומר ר' מאיר זאגט קרן ר' מאיר זאגט איך זאל דאס פארקויפן און קויפן קרקע ווייל דאס רופט זיך אן פריו כלה, ווייל וואס בלייבט דא איבער? ס'וועט נאר איבערבלייבן די ערד פון דעם אוואו אוואו מ'האט געפלעגט דארט גראבן. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, פּירות, דאס האט א דין פון פירות, ווייל די ארט פון דעם גריבל, דאס איז דער קרן, און פון דעם וועט דער מאן עסן ביז ס'וועט זיך ענדיגן, און דאס איז דאך דער סדר פון דעם זאל דער מאן הנאה האבן. און די זעלבע זאך אבער ווי ער האט געזאגט ביי א מלבוש איז אויך ביי א מלבוש מ'באנוצט זיך כסדר מיט דעם מלבוש, און וואס מ'באנוצט זיך מיט דעם מלבוש דאס איז די פירות, און כאטש ווייטער בלייבט איבער א קלייניגקייט אבער קרן בלייבט איבער, טאקע ווען עס פאלט איר געלט צו ווי מ'זאגט פירות התלושים, אז כ'וועל זאגן ער קען עס עסן וועט דאך גארנישט נישט בלייבן, בלייבט דאך אינגאנצן נישט קיין קרן, אבער דא בלייבט עפעס קרן. אין דער משנה האט מען געלערנט רבי שמעון אומר מקום שיפה כוחו, אז דא וואו עס איז גוט זיין כוח אין אנפאנג, למשל פירות המחוברים, איז דאך פון אנפאנג באלאנגט עס צו דער מאן, איז ווען ער טוט איר גט'ן באלאנגט עס צו איר, איז הורע כוחו. פרעגט די גמרא רבי שמעון היינו תנא קמא. די חכמים זאגן דאך אויך אז פירות המחוברים באלאנגט צום מאן, אמר רבא מחוברים בשעת יציאה איכא בינייהו, מחוברים בשעת יציאה לויט רבי שמעונ'ן באלאנגט עס צו איר, און לויט'ן תנא קמא צום מאן. ברוך השם, מסכת כתובות, דף עיין טית, עמוד ב', די משנה. נפלו לה עבדים ושפחות זקנים, ס'איז איר געפאלן א ירושה, קנעכט, דינסטן, אלטע, שוואכע, הנאה האט מען פון זיי, ימכרו, זאלן זיי ווערן פארקויפט, וילקח מהם קרקע, מען קויפט פאר דעם ערד, והוא אוכל פירות, און ער עסט פירות. רבי שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, לא תמכור, וואס איז די טייטש לא תמכור? זי פארקויפט דען? ער פארקויפט נאר מען מיינט זי קען זאגן אז זי וויל נישט מען זאל עס פארקויפן מפני שהן שבח בית אביה, ווייל עס איז געברענגט פון די היים איז דאס פאר איר א שבח אז דאס איז נאך פארהאן. נפלו לה ס'איז איר געפאלן זיתים ביימער פון עלבירטן וגפנים און וויינשטאק זקנים אלטע ימכרו זאל עס ווערן פארקויפט וילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות רבי יהודה אומר רבי יהודה קריגט דא און ער זאגט לא תמכור מפני שהן שבח בית אביה זי קען מעכב זיין רש"י לא תמכור יכולה היא לעכב זי קען מעכב זיין. לכאורה וואס איז די חילוק פון דעם ערשטן דין ביז דעם צווייטן דין? ביי דעם צווייטן דעם ערשטן דין ווערט דערמאנט רבי שמעון בן גמליאל קעגן דעם צווייטן רבי יהודה, און ביי דעם אנדערן דין אפילו די זיתים און די גפנים וועלן ווערן אויסגעטריקנט בלייבט דאך אבער די ערד אויף וואס זיי וואקסן, אבער ניין. אמאל איז פארהאנען איינער גיט רשות דעם חבר ער זאל ביי אים פארפלאנצן ביימער, די ביימער קענען וואקסן ביי אים ביז וואנען זיי וועלן אויסגעטריקנט ווערן, אז זיי וועלן אויסגעטריקנט ווערן האט ער מער נישט קיין רעכט, וועלן מיר זען די גמרא. אמר רב כהנא אמר רב, האט רב כהנא געזאגט פאר רב, מחלוקת, די מחלוקת פון רבי יהודה מיט די חכמים וואס ס'קריגן זיך ביי זיתים וגפנים, שנפלו דאס איז געפאלן בשדה שלה אין איר פעלד, ווייל אויב די זיתים וועלן ווערן אויסגעטריקנט בלייבט דאך דאך איבער קרקע, דעריבער זאגט רבי יהודה, כאטש דער רווח איז א קליינער, אבער אביסל קרן בלייבט דאך איבער, איז לא תמכור מפני שהן שבח בית אביה. אבל בשדה שאינה שלה, אז די זיתים און די גפנים איז געווען, איז איר געפאלן א ירושה, נישט די פעלד, איר טאטע האט געהאט זיתים וואס ר'האט געקויפט אן ערד על מנת אז זאלן זיך געפינען אין דער קרקע פון דעם מוכר און דער לוקח וועט עסן די פירות ביז ס'עט זיך אויסטריקענען דעמאלט דברי הכל תמכור האלטן אלע אז מ'זאל עס פארקויפן דא איז נישט דא קיין סברה שבח בית אביה משום דקא כליא קרנא, ווייל ס'עט זיך דאך ענדיגן, וואס וועט איר בלייבן? עפעס פון די טאטנ'ס משפחה? ס'עט דאך סיי ווי גארנישט נישט בלייבן, אזוי אויך די טייטש אז ס'דא ערד בלייבט איבער, די קרקע, אבער דא אויך וועט דאך גארנישט נישט בלייבן, פאסט זיך נישט צו זאגן שבח בית אביה. מתקיף לה רב יוסף, האט רב יוסף געפרעגט א קשיא, גיב נאר א קוק, הרי עבדים ושפחות דכי שדה שאינה שלה דמי, ופליגי, עבדים ושפחות, אויב זיי שטארבן אפ, זענען דאך אלטע, איז דאך כליא קרנא אינגאנצן, און דאך קריגן זיי זיך, איך זאג, זאל טאקע זיין שפעטער וועט גארנישט נישט בלייבן, אבער כל זמן זענען דא, איז דא שבח בית אביה. אלא אי איתמר, הכי איתמר, אויב מען האט עפעס געזאגט פון נאמען פון רב'ן אז ס'איז דא א חילוק צו שדה שלה צו שדה שאינה שלה, האט מען אזוי א געזאגט. אמר רב כהנא אמר רב, מחלוקת בשדה שאינה שלה, די מחלוקת איז אז דער פעלד אז ס'איז נישט איר פעלד, איז דעמאלט די שאלה, דער קרן וועט דאך סיי ווי ווערן גענדיגט, צו פאסט זיך צו זאגן שבח בית אביה אויף א שטיקל צייט? אבל בשדה שלה, דברי הכל לא תמכור, האלטן אלע אז נישט, מען זאל נישט פארקויפן, ווייל דער קרן וועט דאך אינגאנצן נישט ווערן פארניכטעט, מפני שבח בית אביה. רש"י.